מיטן אויבערשטנס הילף זענען מיר ממשיך אין די סיפורי צדיקים, מיר האלטן נאך אינמיטן דעם לאנגן סיפור וואס ווערט אנגערופן דער ארעסט און די באפרייאונג פונעם אלטן רעבן דער בעל התניא והשולחן ערוך וואס ער איז דורכגעגאנגען אין תפיסה, נאכדעם מיר האבן געענדיגט ווען ער איז ארויסגעגאנגען פון תפיסה איז ער אריינגעפאלן צו דעם מסור אין שטוב, די חסידים האבן געווארט אויף דעם רעבנס קומען ביי ר' מרדכי'ן אין שטוב, ווען זיי האבן געזען אז עס איז שוין שפעט און ער איז נאכנישטא זענען זיי געווארן דערשראקן, האבן זיי זיך מיישב געווען אראפצוגיין אונטן צום מתנגד אין שטוב, ווייל טאמער איז חלילה נישט ארויס גוט, וועט מען דארט זיכער וויסן. זיי האבן דאך געוואוסט אז דער אלטער רבי גייט ארויס און ער דארף קומען צו דעם חסיד'ס שטוב, און ער קומט נישט. איז געגאנגען ר' מרדכי צוזאמען מיט א פוילישן חסיד צו דעם מסור'ס טיר, און זיי האבן געהערט ווי דער מסור שרייט, נעריצך געפעלט אייך נישט נאר דער נייער נוסח כתר? האבן זיי באלד פארשטאנען אז מען האט א טעות געהאט און ער איז אריינגעגאנגען צום מסור, האבן זיי געקלאפט אין טיר אזוי לאנג ביז וואנען די טיר איז שיער נישט צובראכן געווארן און דער מסור האט געמוזט עפענען, אריינגייענדיג אינעווייניג זעען זיי דעם אלטן רעבן ווי ער זיצט ביים טיש און האלט ביידע הענט אונטערגעשפארט אונטערן קאפ זייער פארטראכט און דערשראקן. ווען דער מסור האט זיי דערזען, האט ער אויפגעהערט צו שרייען ווי ער האט געשריגן פריערט, אויפגעהערט צו שרייען און זידלען דעם רעבן, און האט זיי געזאגט, וואס האט איר אזוי מרעיש עולמות געווען? וואס האט איר אזוי געקלאפט שטארק אין טיר? אט איז אייער רב! און די געפערליכע ווערטער וואס ער האט געשריגן מיט אזעלכע רישות נעריצך געפעלט אייך נישט? נאר דער נייער נוסח פון כתר? ר' מרדכי איז געלאפן צום מסור אים צו שלאגן. אבער דער אלטער רבי האט צו אים א וואונק געטאן אז ער זאל אים עס נישט טאן, און ר' מרדכי האט געפאלגט, האט אים נישט געטשעפעט. קומט רבי, לאמיר גיין, האט ר' מרדכי געזאגט, וואס זיצן מיר דא ביי דעם מסור אין שטוב? דער רבי האט געזאגט אז מען דארף געבן כבוד דעם אכסניא, און האט דארט געטרונקען א גלאז טיי. נישט צו גלייבן וואס דער אלטער רבי איז געווען. ר' מרדכי האט דעם אלטן רבין גענומען פאר זיין האנט און האט אים פון דארט ארויסגעפירט. הערסט דו מרדכי האט דער רבי געזאגט, דו האסט מיך פשוט מחיה געווען, די גאנצע צייט וואס איך בין געזעצן אין טיינע סאוויעט איז מיר נישט געווען אזוי שווער ווי די דריי שעה וואס איך בין געזעצן ביי דעם מסור אין שטוב. חסידים האבן זיך צונויפגעקליבן אין ר' מרדכי'ס הויז און מקבל פנים געווען דעם רעבן בשמחה, בשמחה רבה, מיט א גרויסע שמחה האבן זיי מקבל געווען דעם רעבן. דער רבי, כבוד קדושת אדמו"ר מהריי"צ נשמתו עדן, דערציילט אין איינער פון זיינע שיחות אין ליקוטי דיבורים ערשטער טייל, ליקוט ב', אין ליקוטי דיבורים דארט עמוד כ ט, דערציילט דער רבי אזוי, די גאולה איז געקומען אין דער צייט פון מנחה, ביי די דריי תפילות פון יענעם מסלעס זענען מיט אים געווען דער בעל שם טוב און דער מגיד נשמתו עדן. יענע דריי שעה וואס ער איז ווי באוואוסט געזעצן ביים מסנגד אין שטוב און ער האט געדארפט אויסהערן די אלע חירופים און די גידופים פון דעם מסנגד אויפן בעל שם טוב און אויפן מגיד אויף מעזריטש און אויף אים אויכעט און אויף חסידים האט ער געהאט מער צער ווי פון דער גאנצער תפיסה ווארום נאכדעם ווי ער איז ווי ער האט שוין די זאך מנצח געווען, ווארום זיין זיצן אין תפיסה איז געווען א רוחניות'דיגער ענין, דאס מיינט צוליב דעם רוחניות פון די עניינים, און וויבאלד אז דער ענין האט מנצח געווען, מ'האט אים ארויסגעלאזט פון תפיסה, זענען אים די עניינים פון זיין גוף גארנישט געארט. היינט זיין אינאיינעם מיטן מגיד און הערן דעם בעל שם טוב, קען מען דאך, קען מען זיך משער זיין אז דעם רעבן האט נישט געארט צו פארבלייבן נאך אפאר שעה, און נאך א גאנצן טאג אפילו. במילא ווען מען האט אים אנגעזאגט אז ער איז פריי, האט ער פון דארט נישט געוואלט אוועקגיין. צו פארשטיין דאס בעסער, זאגט דער רבי, דער כבוד קדושת אדמור מוהרייצ נשמתו עדן אין א צווייטע שיחה, דער גאנצער ענין התפיסה איז געווען בהסכם כבוד קדושת רבינו הגדול, נישט נאר כבוד קדושת רבינו הגדול נאר יעדער צדיק געוועלטיגט איבער עניינים גשמיים, תורה איז א בעל דעה אויף וועלט, און אלע עניינים העולם זענען משועבד צו תורה, איז במילא דאס וואס עס דארף טרעפן מיט א צדיק איז דאס נאר בהסכמת הצדיק, איז מובן אז די תפיסה איז געווען בהסכמת כבוד קדושת רבינו הגדול, ווען דער רבי וואלט נישט מסכים געווען וואלט מען אים נישט תופס געווען. די ראיה איז פון דער נסיעה צום פעטערבורג איז פרייטאג געבליבן שטיין די שווארצע ביידל און עס האט נישט געהאלט און עס האט נישט געהאלפן די פיר פערד וואס מען האט צוגעשפאנט אויף שלעפן דעם וואגן עס האט זיך נישט גערירט פון ארט ווי געדענקט מיר האבן דערציילט אנהייב פון די מעשה ווייל דער רבי האט נישט געוואלט ווי אויבן דערמאנט דער סיפור פון דער נסיעה צו פעטערבורג גיט אונז א מוחש'דיגן מופת אויף דעם וואס מען האט גערעדט אז כל ענין וענין וואס עס טרעפט זיך מיט א צדיק בכלל און א צדיק ונשיא בישראל בפרט איז דאס נאר בהסכמת הצדיק. אז דער רבי האט נישט געוואלט פארן איז דער וואגן געשטאנען און אפגעשטעלט האט ער זיך וואו און ווען דער רבי האט געוואלט. זעט מען פון דא אז אלץ ווערט געטון מיט די הסכמה פון רעבן. ווען דער וואגן וואלט זיך אפגעשטעלט בעת זמן הדלקת נרות וואלט כלל קיין חידוש נישט געווען. אויך אפילו אין א זאך וואס שלא בידיעה, כמו א מעשה ווי מיר לערנען ווייטער אין דא, וואס הגאון הגביר רבי יהושע זל צייטלין האט געוואלט אויספרובן דעם רעבן מיט יין וואס נגע בו נכרי ולא עלתה בידו, און ער האט געזאגט צו רבינו הגדול, אויף אייך שטייט לא יאונה לצדיק כל און, דאס אלץ איז קיין פלא נישט, אבער אז דער וואגן זאל זיך אפשטעלן האלב עלף פרייטאג אינדערפרי און נישט רירן זיך פון ארט, דאס איז א פלא נפלא פון מופתי השם במוחש כמו כל הניסים הגלויים. ס'האט זיך נישט אפגעשטעלט ביי ליכט בענטשן, ס'האט זיך אפגעשטעלט אין האלבן טאג ווען דער אלטער רבי האט שוין נישט געוואלט פארן מער. אשר על כן פארשטיין אלע גאנץ קלאר אז אזא מאן, אז אזא מאן דער אמר און א בעל דעה אויף גשמיות ווי דער רבי איז געווען, האט געהאט בכח גאר נישט גיין אין תפיסה, ווען ער וויל נישט גייט ער נישט, און ער האט זיך נישט געדארפט באהאלטן אפילו א שעה אויך, ווי מען דערציילט אנהייב מעשה, און אז ער איז געגאנגען אין תפיסה איז דאס געוויס צוליב א כוונה פנימית אין עבודה. אברהם אבינו האט פותח געווען דעם צינור פון מסירות נפש אויף קידוש השם, און דער רבי האט פותח געווען דעם צינור פון מסירות נפש אויף עבודת השם בתורת החסידות, וואס פון אלעם פון אלעם דעם פארשטייט מען אז דער כללות'דיגער ענין פון דער תפיסה איז דאס מער נישט ווי א הלבשה ברצון, נישט צו באנוצן זיך מיט העכער פון נאטור. דער ענין וואלט זיין שטארק נוגע מבאר זיין אים בפרטיות פירט אויס דער פריערדיגער רבי, וואס פון דעם וואלט מען פארשטאנען א אפס קצה לכל הפחות פונעם רבינ'ס אהבה פנימית ועצמית צו אידן בכלל, וואס ער האט געוואלט אז אלע זאלן אנהייבן לעבן מיט א חיות אין תורה ועבודה בדרך החסידות. און די אהבה פנימית צו חסידים בפרט, און די אהבה האט דער רבי נוטע געווען באדמורים הרביים הבאים אחריו, צו דעם מיטעלן רבי'ן, צו דעם צמח צדק, און צו דעם רבי'ן מהר"ש, און צו דעם רבי'ן נשמתו עדן, און אויך צום פריערדיגן רבי'ן. וואס מבאר זיין דעם ענין בדרך אגב איז אי אפשר, מען קען דאס נישט מבאר זיין אזוי נישט נישט אריינגיין אין דעם טיף, דער ענין איז כדאי לקבוע ברכה לעצמו באריכות הביאור הדרוש לו, נאר איך דערמאן דאס בקצרה אבי חסידים זאלן וויסן אז זיי זענען חס ושלום נישט עלנד, ווארום אזא אהבה עצמית ופנימית איז א נצחית לדורי דורות ביז משיח'ן, אז מען וועט זוכה זיין זיך זען בתחיית המתים מיט די רביים פנים בפנים מאירות ופנים מסבירות. א תלמיד אין דעם טאג פון זיין רבינ'ס הילולא איז ער פארבונדן מיט זיין נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה מיט זיין רבן. ווען ס'קומט דער טאג פון זיין רבינ'ס הילולא איז ער פארבונדן מיט'ן רבן מיט אלע פינף חלקים פון די נשמה. א איש פשוט איז ער חס ושלום זיצנדיג א איש פשוט אויב ער חס ושלום זיצנדיג אין תפיסה לא עלינו ווערט ער איידעלער. איז על אחת כמה וכמה כבוד קדושת רבינו הגדול און דערצו נאך אויך וואס ער איז פארהאלטן געווארן צוליב פארשפרייטן פנימיות התורה דאס געווען זיין גאנצע זינד און האט געהאט אויף דעם מסירות נפש בפועל מען האט אים גענומען אויף צו חס ושלום אויף צו הרג'נען און ווי באוואוסט אז אויך די טאכטער פון אלטן רבין הרבנית דבורה לאה איז צוליב דעם נסתלק געווארן עס איז באוואוסט אין ספר השיחות קיץ ת"ש דערציילט דער פריערדיגער רבי די מעשה אז זי האט זיך מוסר נפש געווען און זי האט איבערגענומען דעם טאטן און זי איז געשטארבן א יונגע פרוי איבערגעלאזט דעם צמח צדק צוויי דריי יאר אלט אז דער אלטער רבי זאל בלייבן לעבן איז נאך אזא מסירות נפש און דביקות מיטן אויבערשטן און זיינע הייליגע רביים קען מען פארשטיין אויף וויפיל עס האט איהם נישט אנגערירט דער גאנצער פארהאלטונג דעם אלטן רבין האט גארנישט אנגערירט דעם גאנצן זיצן אין תפיסה, דערפון קען מען האבן א עטוואס'דיגער אפשאצונג אין דעם געטליכן ענין וואס דער אלטער רבי, זיצן אין פעטראפאוולאווסקי קרעפוסט, זייענדיג אינאיינעם מיטן מגיד און הערנדיג דעם בעל שם טוב נשמתו עדן, אויף וויפיל עס האט אים אנגערירט דער צער, די דריי שעה וואס ער איז געזעצן אין דעם מתנגד'ס הויז, זיצן אין דעם אין דעם דזשעיל אזויפיל טעג, האט אים גארנישט אנגעגיין. האט געהאט דעם בעל שם טוב האט געהאט דעם מגיד, קען זיך פארשטעלן די צער וואס ער האט געהאט פון די דריי שעות זיצנדיג ביי דעם מתנגד'ס הויז. איצטער איז גוט פארשטאנדיג דער ענין פון דעם ווארט וואס גייט בקבלה, אז יענע דריי שעה וואס דער אלטער רבי איז געזעצן אין הויז פון מתנגד האט ער געהאט מער צער ווי פון דעם גאנצן מאסר. בליץ שנעל, דאס ווערט יעצט ווערט גענומען פון מגילת י"ט כסלו, האבן געענדיגט וואס דער פריערדיגער רבי דערציילט וועגן דעם, בליץ שנעל האט זיך פארשפרייט די ידיעה אז דער רבי איז פריי, און חסידים האבן אפגעווארט דעם רבין אין דער וואוינונג פון ר' מרדכי ליעפלער, איינער פון די אנגעזעענע חסידים וואס זענען געווען אין פעטערבורג. די שמחה פון די חסידים און די פומבי'דיגע דעמאנסטרירונג פון דער שמחה אין די פּעטערבורגער גאַסן איז געווען זייער רוישנד און שרייענד, מ'האָט געטאַנצט אין די גאַסן. דאָך האָבן זיך די חסידים געהאַלטן אין די ראַמען און האָבן קיינעם פון די מנגדים נישט אָנגערירט אפילו מיט ווערטער. דעם רבינס אַ וואָרט איז געווען ביי חסידים אַ חוק. קיינער האָט נישט געפרעגט קיין טעמים, אַלע האָבן געוואוסט אַז דער רבי וויל שלום און אחדות. וואס פאר א ליידן און פיין זיי האבן דורכגעליטן, האט זיי דעם רבינ'ס א ווארט געטרייסט, געשטארקט און געגעבן קרעפטן אריבערצוטראגן די אלע יסורים וואס זיי האבן פון די מתנגדים. באלד נאך זיין באפרייאונג האט דער רבי געשריבן א בריוו, א מכתב כללי, צו חסידים, באוואוסט, דער בריוו איז באוואוסט אונטער דעם נאמען, לויט'ן אנפאנג פון דעם בריוו, קטונתי, און געדרוקט אין אגרת הקודש, סימן ב', אין תניא דא, ס'דא דער תניא, ס'דא דער שער היחוד והאמונה, ס'דא איגרת התשובה און ס'דא איגרת הקודש, איגרות פונעם פריערדיגן פונעם אלטן רעבן וואס מ'האט אריינגעלייגט אין ספר התניא, סימן ב' איז דער בריוו וואס הייבט זיך אן קטונתי וואס דער אלטער רבי האט געשיקט נאך זיין באפרייאונג. איבערזעצונג, דער פריערדיגער, ער גיט א איבערזעצונג אויף דעם בריוו, קטונתי מכל החסדים ומכל וגומר, דער טייטש איז אז ביי איטליכן חסד וואס דער אויבערשטער טוט מיט א מענטשן דארף ער זיין זייער נידעריג, ווארום חסד איז דרועא ימינא, חסד איז די רעכטע האנט, ווי ס'שטייט וימינו תחבקני, די רעכטע האנט נעמט מיר ארום, וואס איז די בחינה פון זיין פון זיין נאנט צו דעם אויבערשטן ממש נאך שטארקער ווי פריערט. ס'הייסט מען דארף זיך נישט גרויס האלטן מיט דעם, עס דארף זיין קטונתי, און יעדער וואס איז נענטער צו דעם אויבערשטן נאך אויף א שטארקערן און העכערן אופן, דארף ער זיין אלץ מער נידעריגער מיט א דערנידעריגטן גייסט, ווי עס שטייט, מרחוק השם נראה לי, פון ווייטנס זע איך דעם אייבערשטן, און ווי ס'איז באקאנט אז אז אלץ וואס פאר אים דווקא איז גערעכנט ווי גארנישט, און אויב אזוי איז יעדער וואס איז פאר אים מערער אלץ מער איז ער ווי ניט און גארנישט און גאר גארנישט, יעדער איינער וואס איז נענטער צום אויבערשטן פילט זיך מער ווי גאר גארנישט, און דאס איז די בחינה פון רעכטס וואס אין קדושה איז דער חסד פון אברהם'ען וואס ער האט געזאגט ואנכי עפר ואפר, און אברהם איז דאך מידת החסד, און דאס איז אויך די מידה פון יעקב אבינו, און דערמיט האט ער זיך פארענטפערט פאר זיין מורא האבן פאר עשו'ן. ס'האט יעקב האט געזאגט קטונתי מכל החסדים און עס איז אים נישט געווען גענוג מיט דעם צוזאג ואנוכי עמך כו' דער אייבערשטער האט דאך אים געזאגט ואנוכי עמך בכל אשר תלך אין די פריערדיגע פרשיות וואס האט ער אזוי מורא געהאט פאר עשו'ן ווארום יעקב איז געווען זייער זייער קליין ביי זיך אין זיינע אויגן, צוליב די פילע גוטס וואס דער אייבערשטער האט אים געטאן, איז ער געווארן קלענער און קלענער ביי זיך אין די אויגן, ווי ער האט געזאגט, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, און ער איז גארנישט פאסיג און ער איז גארנישט ווערד צו געראטעוועט ווערן וכו', און אזוי ווי די רז"ל זאגן, טאמער וועט דער זינד באווירקן, ס'קען זיין גאר אז ער האט געהאט עבירות אינמיטן, און ס'איז און די ברכות וואס דער אייבערשטער האט געגעבן וועט גארנישט ווערן, ווארום עס האט זיך אים אויסגעדוכט אז ער האט געזינדיגט. יעקב אבינו האט אויסגעדוכט אז ער האט געזינדיגט, אנדערש אבער ביי דעם לעומת זה, וואס דאס איז ישמעאל, ער איז דאך אויכעט חסד, אבער חסד פון קליפה, וואס דער חסד איז גרעסער, אלץ מער שטייגט ער און וואקסט ער אין געהויבנקייט און גרויסקייט און אין ברייטקייט פון זיין הארץ, וואס מער ער באקומט חסד, אלץ מער שטייגט ער אין זיין גרויסקייט און זיין ברייטקייט פון זיין הארץ און ער טראכט אז ס'קומט אים און ער איז דער גאנצער פירער, און דערפאר קום איך צו מעלדן, דאס שרייבט דער אלטער רבי אין דעם בריוו, עס איז איבערגעטייטשט אין אידיש פון לשון קודש, און דערפאר קום איך צו מעלדן א גרויסע מעלדונג צו אלע אנשי שלומינו, וועגן די פילפאכיגע חסדים וואס דער גאט האט מיט אונז אזויפיל געטון, צו אנהאלטן זיך אָן אין די מידה אין די מידה פון יעקב, דאס איז איבערגעבליבענע פון אידן וועלכע מאכן זיך פאר שיריים און איבעריג ממש, וואס ער האט קיין נוצן נישט, אזוי דארף מען פילן, נישט צו גרויסהאלטן זיך איבער זייערע ברידער וכו', און נישט צו ברייטערן אויף זיי א מויל אדער פייפן אויף זיי חס ושלום, אז מען זעט איינעם פון די וואס האבן געהאט צו טון מיט דעם איינזעצן פון דעם אלטן רעבן, זאל מען זיך נישט פילן, נישט זיך פילן ברייט אויף אים, נישט מאכן קיין זאכן מיט די הענט קעגן זיי, און אפילו נישט פייפן קעגן זיי חס ושלום, פייפן און זאגן, איר זעט, מיר האבן געוואונען, דער אלטער רבי איז ארויס פון פון קעלער, פון דזשעיל. מען זאל גארנישט, ס'זאל גארנישט דערמאנט ווערן, מיט א שטרענגער ווארענונג, נאר צו דערנידעריקן זייער רוח און זייער הארץ מיט דער מידה פון אמת ליעקב, פאר יעדן מענטשן זיין מיט א נידעריקן רוח און א ווייכן ענטפער וועלכע נעמט אראפ דעם צארן, מענה רך ישיב חמה, און א שפל'דיגע רוח זאל מען זיין, און מיט דעם אלעמען וועט אפשר דער אויבישטער אריין געבן אין דעם הארץ פון זייערע ברידער, עס זאל זיין ווי א פנים אין וואסער וגומר, אפשר אז מען וועט זיך פירן צו זיי אזוי, אפשר וועט דא זיין אזוי ווי כמים הפנים לפנים, ווען דו קוקסט אריין אין וואסער זעסטו דעם פנים ווי וואס דו קוקסט אריין, אז דו שמייכלסט זעסטו א פנים וואס שמייכלט, אז דו ביסט אויפגערעגט זעט מען אויפגערעגט, אז זיך צו מאכן זיך ווייזן אז זיי זענט נידעריג און א שפל'דיגע רוח, אפשר וועט עס האבן אויף זיי א השפעה אז זיי זאלן עכט ווערן אזוי. דער רבי כבוד קדושת אדמו"ר מוהריי"צ נשמתו עדן זאגט אין א שיחה אין ליקוטי דיבורים אין דעם ערשטן באנד, ביי דעם אלטן רבין איז אידן בכלל און חסידים בפרט געווען בבת עינו ממש אזוי ווי די שווארצל פון זיין אויג, ער האט מיט זיין רוח הקודש נוסף אויף זיינע גאונות' בארעכנט יעדער ווארט. נישט נאר וואס יעדער בפועל איז געווען אויסגעטאקט ווי על פי הלכה אין זהירות בדקדוק בהידו בהידור של הידור לחומרא, נישט נאר מעשה בפועל איז געווען ביי אים מיט א דקדוק בהידור של הידור לחומרא, נאר אפילו א ווארט איז געווען באטראכט אז עס זאל דערפון נישט ארויסקומען קיין יניקה למידה לא טובה. מידות ווי זיי זיינען על פי עבודה, וואס דאס איז מידות טובות, און אז אין די מידות איז פאראן שכל איז דאס דאך יעמאלט יופי המידות, מכל מקום איז אפילו אין אזא פאל קען זיין א יניקה למידה רעה. אז דער טאטע האט מיט מיר געלערנט תניא ואיגרת הקודש, דער פרידיגער רבי איז ממשיך אז דער טאטע דער רבי נשמתו עדן האט מיט מיר געלערנט תניא ואיגרת הקודש, איז אויף די ווערטער אין אגרות הקודש אין סימן ב' וואס הייבט זיך אן מיט קטונתי וואס מען האט יעצט איבערגעלערנט אין אידיש, לבלתי רום לבבם מאחיהם, זאלן נישט אויפהייבן די הארץ זייערע פון די ברידער וואס האבן איינגעזעצט דעם אלטן רעבן, ולא להרחיב עליהם פה, מען זאל זיי גארנישט זאגן אז איר האט דערלייגט און מיר האבן געוואונען, און זיי זאגן אז איר זענט נישט קיין מענטשן, או לשרוק עליהם חס ושלום, אפילו נישט צו פייפן אויף זיי, הס מלהזכיר באזהרה נוראה, דאס איז אלס דער לשון פונעם אלטן רבין אין לשון קודש, מען דארף גארנישט דערמאנען אזא זאך, גאר א שטארקע אזהרה. האט מיר דער טאטע מבאר געווען די טיפסטע הסברים פון עבודה ווי א חסידישער אינגל דארף איבערמאכן די הארץ. לויט דעם ווי דער אלטער רבי שרייבט, האט דער רבי רש"ב געלערנט דעם פריערדיגן רבין ווען ער איז געווען א קינד, ווי א חסידישער אינגל דארף איבערמאכן זיין הארץ, ער האט מיר מבאר געווען די מין פון ויגבה לבו בדרכי השם אז דער נפש הבהמית טענה'ט אז דאס איז גאר מדות טובות דקדושה און האט מיר אויפגעוויזן ווי רחמנא ליצלן דורך דעם קען מען ווערן א מוטעה מען קען מאכן א גרויסן טעות מען קען ווערן א יורד מדחי אל דחי מען קען אראפפאלן פון טרעפל צו טרעפל פון דעם וואס מען רעדט זיך איין אז דארף זיין דער רום פון ויגבה גארניט פילנדיג ווי רחמנא ליצלן מען פאלט און מען ווערט פשוט שטארקער מגושמ'דיג. קוק זיך איין און טראג זיך צו זאגט מיר דער טאטע, דער רבי רש"ב זאגט צום פריערדיגן רעבן, קוק זיך איין און טראג זיך צו, צו די ווערטער וואס דער רבי זאגט אין אין די איגרת הקודש וואס ער שרייבט קטונתי גלייך ווי ער איז ארויסגעקומען פון תפיסה, או לשרוק עליהם חס ושלום, שריקה הייסט א פייף, וואס דאס איז די פנימיות פון א קדושה'דיגן אההה! איז אויף דעם זאגט דער רבי חס ושלום ווען ס'איז דא א קדושה'דיקע וואס מען זאגט אהא יא און ס'איז דא וואס דער פייף איז אין גאנצן נישט אז אויף דעם זאגט דער רבי חס ושלום באנוגנט זיך נאך נישט מיט דעם און איז מוסיף ער דאך קען שרייבן גענוג או לשרוק עליהם חס ושלום ער שרייבט הס מלהזכיר באזהרה נוראה זאג איך אן גאר שטרענג חס ושלום אפילו צו פייפן אויף זיי וויפיל אהבת ישראל ליגט אין די ווערטער, וויפיל קדושה און יראת שמים ליגט אין דער הדרכה, דערמאן זיך, זאגט מיר דער טאטע, נאכדעם ווי ער איז דורכגעגאנגען א ים פון יסורים, מען דארף נישט און מען טאר נישט איבעררעדן, אבער פארשטיין און פילן מוז מען דאך, וויפיל צרות גופניים און יסורים נפשיים דער רבי און חסידים זענען אויסגעשטאנען, און נאך אלעם דעם איז דער רבי מזהיר באזהרה נוראה לבלתי רום לבבם מאחיהם כו'. אין איינע פון זיינע שיחות זאגט דער רבי כבוד קדושת אדמו"ר מהריי"צ, משה רבינו און דער רבי איז כל מהותם העצמי געווען אהבת השם, אהבת התורה, אהבת ישראל. וכל מסירות נפשם איז געווען אויף פארבינדן זיי צוזאמען, די אלע דריי זאכן, אהבת השם, אהבת התורה און אהבת ישראל, צו בינדן זיי צוזאמען. זיי האבן געזען אין יעדע סוג אידן די נשמה וואס איז אין וואס אין עם איז, און האבן געגעבן שטארקייט אין דער נשמה אז זי זאל זיך מתגבר זיין אויף די גופניות, וואס דאס זעען מיר במוחש אין זייערע הנהגות פון דעם משה רבינו און דעם רבן. משה רבינו איז אז עס איז געווארן ביי די אידן א נישט צופרידנקייט, א התאוננות, מען האט געהאט טענות אויפן אייבערשטן, און ווער רעדט אז עס איז געווארן א מחלוקת, איז משה רבינו בעט זיך ביי זיי מיט גוטן, נישט נאר וואס ער איז א מעביר על מידותיו און איז מוחל די אלע וואס האבן אים חושד געווען אין אזעלעכע גראבע און נידעריגע חשדים ווי ס'איז באוואוסט ווי די גמרא זאגט און רש"י ברענגט עס אראפ אין חומש וואס די אידן האבן חושד געווען משה רבינו ער איז מרבה השתדלות ובקשות להחזיר השלום אפילו מיט קורחן און מיט דתן ואבירם איז שוין באוואוסט די אלע מעשות און אזוי אויך דער רבי דער אלטער רבי בעט זיך ביי די מתנגדים שרייבט לאנגע בריוו אויף אראפצונעמען אלע חשדים וואס זיי האבן חושד געווען וועגן דער שיטה און תורה פון חסידות, ער האט זיך געקענט מאכן נישט וויסנדיג, ניין, ער שרייבט זיי, ער ערקלערט אלע עניינים פון די דרכי עבודה פון חסידים און שרייבט מיט תחנה ובקשה, און צו דעם אלעם מאכט ער רייזעס וועלכע זענען פארבונדן מיט מסירות נפש, ער פארט ארום פון פלאץ צו פלאץ צו מגלה זיין ווי חסידות איז פנימיות התורה, ס'איז א המשך פון רשב"י און פון דעם ארי, און ס'איז אלס על פי תורה טויזנט פראצענט, און דאס אלעם צוליב שלום וועגן, ווייל ביי פרנסי ישראל איז יעדער איד בבת עינו ממש, יעדער איד איז אים די שווארצל פון זיין אויג, ווי עס דארף זיין על פי התורה. דער אלטער רבי, קומענדיג פון דעם מתנגד'ס דירה און זעענדיג די גרויסע שמחה וואס איז געווארן ביי חסידים, ביז וואנען אז מען האט זיך געוואלגערט אין די גאסן פון פעטערבורג, ווייזט אויס מען האט זיך געקוליעט און מען האט געטאנצט, מען האט זיך געוואלגערט אין אין פעטערבורג, האט ער מורא געהאט, זיין מורא איז געווען נישט פאר דער זאך אליין, ווארום ער איז דאך אינגאנצן באפרייט געווארן פון פון פון ארעסטירן נאך אמאל האט ער נישט מורא געהאט נאר זיין מורא איז געווען פון דער פארברייטונג און צושפרייטונג פון דעם ניצחון וואס איז געווארן אזא גרויסע שמחה אויף מארגן מיטוואך פרי נאכן דאווענען י"ט כסלו איז דאן אויסגעפאלן אין א דינסטאג איז אויף מארגן מיטוואך מיטוואך אינדערפרי נאכן דאווענען האט דער אלטער רבי געזאגט

און דער אלטער רבי האט ערקלערט לויט דעם רמבן אז דער אור וואס איז באשאפן געווארן האט געדינט דריי טעג דריי דורות דריי טעג איז מיטוואך דאנערשטאג פרייטאג דערנאך האט דער אייבישטער עס באהאלטן פאר די צדיקים לעתיד לבוא. וואס איז די דריי דורות? די דריי דורות איז דער בעל שם טוב, דער מגיד, און האט זיך אפגעשטעלט און אויסגעפירט, ער האט נישט געזאגט אויף זיך, ער זאגט די דריי דורות איז דער בעל שם טוב, דער מגיד, און האט זיך אפגעשטעלט, און דער אלטער רבי האט ממשיך געווען, ביום הרביעי איז נטלו המאורות, נטלו מיט א ט', די ליכט זענען צוגענומען געווארן, וואס איז געווען מיטוואך? מיטוואך איז געווען נתלו מיט א ת', ס'איז אויפגעהאנגען געווארן די מאורות, וואס דער אייבערשטער האט געמאכט די זון מיט די לבנה, און די זעלבע זאך איז מיטוואך אויך צוגענומען געווארן, די ליכט זענען צוגענומען געווארן. דער בעל שם טוב איז נסתלק געווארן אין א מיטוואך, אבער דעם זעלבן טאג איז אויך נתלו המאורות מיט א ת', דעם זעלבן טאג איז אויפגעהאנגען געווארן די מאורות, זענען אויפגעהאנגען, איינגעפעסטיגט געווארן די, מיט א ת', איצטער ווענדט זיך אן ווענדט זיך אן חסידים, בכם הדבר תלוי. כ'וועל אם ירצה ה' ממשיך זיין די קומענדיגע וואך אין דעם געוואלדיגן סיפור פונעם ארעסט און באפרייאונג פונעם אלטן רבי.